בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף מא, הייבן מיר אן דף מ עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים, א עבד וואס זיין באלבאס האט אים געמאכט אן אפותיקי פאר אנדערע, אפותיקי איז נוטריקון אפה תהא קאה, פשט, אפותיקי איז בעצם א שעבוד, א מענטש וואס בארגט געלט פון א צווייטן, און בשעת'ן בארגן זאגט ער פארן מלווה, אז טאמער איך וועל נישט האבן געלט דיר צו באצאלן, עסט דאך קומען נעמען איינע פון מיינע נכסים, וויל איך זאלסט נעמען דער נכס. איז דאס טייטש אן אפותיקי, דאס וועט זיין די נכס וואס דו'עסט נעמען טאמער כ'על דיר נישט האבן צו צאלן, יעצט ווי מ'עט זען אין די גמרא איז דא אפותיקי מפורש, אן אפותיקי סתם, אבער על כל פנים דא רעדט מען פון א באלבאס וואס האט געבארגט געלט פון איינעם, און ער האט געזאגט פארן מלווה אז טאמער כ'על דיר נישט האבן צו צאלן, עסטו נעמען דעם עבד, פשט ער האט געמאכט דעם עבד אן אפותיקי, ער האט משעבד געווען דעם עבד, ושחררו, און נאכן דאס טון איז געגאנגען דער באלבאס, דער לוה, און ער האט משחרר געווען דעם עבד. אדער ווי מ'עט זעהן אין די גמרא אז נישט די לוה האט משחרר געווען נאר די מלווה האט משחרר געווען מ'עט זעהן צוויי פשטים אין די גמרא זאגט די משנה שורת הדין אין העבד חייב כלום אז אין אמת'ן אריין איז די עבד פאר קיינעם גארנישט שולדיג אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו נאר מפני תיקון העולם צווינגט מען צו מאכן א בן חורין און די עבד דארף זיך מתחייב זיין צו צאלן די געלט וואס מען איז דא שולדיג רבי שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך רבי שמעון בן גמליאל האלט אז נישט דער קנעכט שרייבט דעם שטר פשט נישט דער קנעכט איז זיך מתחייב צו צאלן נאר דער משחרר דארף צאלן און מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס איז פשט דא אין די משנה זאגט די הייליגע גמרא האבן מיר געזען אין די משנה עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו פרעגט די גמרא מי שחררו ווער איז דער וואס האט באפרייט דא דעם עבד אמר רב איז רב מפרש די משנה אזוי רבו ראשון פשט די לווה די באלבאס די באלבאס פונעם עבד נאכדעם וואס ער האט משעבד געווען זיין עבד צום מלווה האט ער משחרר געווען דעם עבד פון דעם רעדט די משנה און די משנה זאגט אונז שורת הדין, אין העבד חייב כלום לרבו שני. פשט אין אמת'ן אריין, איז די עבד גארנישט שולדיג פארן מלווה. פארוואס? כדרבא, דאמר רבא, הקדש חמץ ושחרור, מפקיע מידי שעבוד. רבא האט געזאגט א מימרא, אז וואס איז טאמער, לאמיר זאגן א מענטש, האט משעבד געווען א בהמה פאר א צווייטן, ער האט געבארגט געלט פון איינעם, און ער האט געמאכט זיין בהמה אן אפותיקי, אז טאמער ער עט נישט האבן צו באצאלן, עט די בהמה זיין משעבד פשט די מלווה וועט קענען נעמען די בהמה, וואלט מען געקענט אפשר זאגן, אז היות וואס ער האט משעבד געווען די בהמה צום מלווה, קוק איך שוין אן אין א געוויסע זין אין די בהמה כאילו ס'באלאנגט שוין צום מלווה, און במילא יעצט טאמער די לוה וועט וועלן מקדיש זיין די בהמה, עט ער נישט קענען, ס'איז נישט זיינס, איז דאס זאגט רבא ס'איז נישט ריכטיג, די לוה קען מקדיש זיין די בהמה, די בהמה ווערט הקדש, און ברגע וואס די בהמה ווערט הקדש, ווערט די שעבוד אויס שעבוד פארשטייט זיך, ווייל די שעבוד איז נישט שטערקער ווי די הקדש, ווייל די בהמה באלאנגט צום לוה, דאס טייטש הקדש, חמץ איז אויך אזוי, לאמיר זאגן א מענטש האט משעבד געווען עפעס א שטיקל חמץ פאר א גוי, זאגט מען נישט אז כאילו די חמץ באלאנגט פארן גוי און במילא אז ס'קומט פסח איז עס חמץ פון א גוי וואס חמץ פון א גוי ווערט נישט אסור בהנאה, ניין ס'באלאנגט פארן איד ס'באלאנגט פארן לוה כל עוד וואס די גוי האט עס נישט גענומען, און במילא ברגע ס'ווערט פסח ווערט עס אסור בהנאה און ס'איז מפקיע דעם שעבוד, די זעלבע זאך מיט שחרור, טאמער א בעל הבית, א לוה, האט משעבד געווען זיין עבד פאר א צווייטן, און למעשה יענער האט נאך נישט גובה געווען דעם עבד בשעת די עבד ליגט ביים לוה, און די לוה איז יעצט משחרר דעם עבד, איז גייט די עבד ארויס פריי, די לוה האט א רעכט דאס צו טון, און די עבד גייט ארויס פריי, און די שחרור איז מפקיע דעם שעבוד, און ממילא, היות וואס מען רעדט אין די משנה פון אזא סארט ציור, אז דער לוה האט באפרייט דעם עבד, איז ווי רבא איז דא מסביר, איז דער גאנצער שעבוד ווערט נפקע, און דער עבד גייט ארויס פריי, און ממילא אין אמת'ן אריין, דארף דער עבד פאר קיינעם גארנישט געבן, דער עבד דארף נישט יעצט מפצה זיין דעם מלווה, באצאלן פארן מלווה די חוב, דער עבד האט מיט קיינעם גארנישט, דער עבד קען ארויס גיין פריי, נאר וואס? אלא מפני תיקון העולם, שמא ימצאנו בשוק, ויאמר לו עבדי אתה, פשט חזל האבן חושש געווען אז פיין, דער עבד גייט טאקע ארויס פריי, אבער דער מלווה, וועט טרעפן דעם עבד אויפן מארק, א טאג שפעטער, און ער וועט זאגן פאר יעדעם, דער איד באלאנגט צו מיר, דער איד איז מיינס אן עבד, ווייל מ'האט אים משעבד געווען צו מיר. פשט, ער וועט ארויסלאזן א שמועה אז דער עבד איז נאכאלץ אן עבד, און אין אמת'ן אריין איז ער נישט קיין עבד, ער וועט מוציא לעז זיין אויף זיינע קינדער, אז די קינדער זענען קינדער פון עבדים, פשט טאמער ס'וועט געבוירן ווערן טעכטער, וועלן קיינעם נישט חתונה האבן מיט די טעכטער, איז פאר דעם כדי דאס זאל נישט געשען, איז אלס תיקון העולם, כופין את רבו שני ועושה אותו בן חורין, דאס איז פשט אין די משנה כופין את רבו, פשט מען צווינגט דעם מלווה אז די מלווה זאל אים שרייבן א שטר שחרור, אזוי וועט ער האבן אין די האנט א ראיה אז ער איז נישט קיין עבד פונעם מלווה, יעצט היות וואס די מלווה דארף אים שרייבן א שטר שחרור, איז וכותב עבד שטר על דמיו, דארף די עבד שרייבן א שטר פארן מלווה אז ער וועט אים שוין צוריק באצאלן. ווייל ווי נישט ווי, דער מלווה וועט דאך מער קיינמאל נישט קענען גובה זיין דעם חוב, דער מלווה האט טאקע דערלייגט דא א שעבוד, און ממילא דער עבד איז זיך מתחייב אז ער וועט שוין באצאלן פארן מלווה דאס וויפיל ער איז ווערד, און דער מלווה שרייבט אים א שטר שחרור. אזוי האלט דער תנא קמא דמשנה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך און ער זאגט אין העבד כותב, אלא משחרר כותב, נישט דער עבד דארף שרייבן א שטר אז ער וועט באצאלן פארן מלווה דאס וויפיל ער איז ווערד, נאר דער לוה, דער לוה האט דאך אפגעטון די מלווה, דער לוה האט באפרייט דעם עבד, האסט באפרייט דעם עבד, איז שרייב יעצט א שטר פאר'ן מלווה אז דו העסט אים באצאלן די געלט וואס ביסט אים שולדיג, די געלט וויפיל די עבד איז ווערט. זאגט טאקע די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון גמליאל, במזיק שעבודו של חברו קמיפלגי. ווען איינער איז מזיק א שעבוד פון זיין חבר, דמר סבר חייב, רבי שמעון בן גמליאל האלט אז ווען איינער איז מזיק יענעמס א שעבוד דארף ער באצאלן, איז דא אויך דער לווה וואס האט משחרר געווען דעם עבד, דער עבד איז דאך געווען א שעבוד, איז פשט ער האט מזיק געווען דעם מלווה'ס שעבוד, דארף ער באצאלן אויפן היזק, ומר סבר פטור, תנא קמא האלט אז איינער וואס איז מזיק שעבודו של חברו איז פטור. דערפאר זאגט דער תנא קמא ווער דארף באצאלן? דער עבד אליין, דער עבד וואס ער בעט דאך פונעם מלווה זאל אים שרייבן א שטר שחרור, איז דארפסט באצאלן אויף דעם, דארפסט באצאלן וויפיל דו ביסט ווערד, איתמר נמי, מען האט אזוי אויך געלערנט אז המזיק שעבודו של חברו באנו למחלוקת ר' שמעון גמליאל ורבנן, איינער וואס איז מזיק שעבודו של חברו, איז דאס טאקע די מחלוקת פון אונזער משנה, דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא ר' שמעון גמליאל, תנא קמא האלט אז פטור, און רבי שמעון גמליאל האלט אז חייב. אזוי איז רב מפרש אונזער משנה. עולא אמר, עולא זאגט אן אנדערע פשט אין משנה. זאגט עולא, מי שחררו, רבו שני. פשט דאס וואס שטייט אין משנה שחררו מיינט נישט אז די לווה, די בעל הבית פונעם עבד האט אים משחרר געווען. נאר די מלווה, ער איז דער וואס האט משחרר געווען. פשט די לווה האט משעבד געווען זיין עבד פארן מלווה, איז די מלווה געגאנגען און האט געשריבן א שטר שחרור פארן עבד. יעצט אין אמת'ן אריין, האט נישט די מלווה א רעכט צו שרייבן א שטר שחרור פארן עבד, ווייל די עבד איז נישט זיינס. איז דאס זאגט די משנה שורת הדין אין העבד חייב, וואס מיינט אין העבד חייב? אין העבד חייב כלום במצוות. פשט אין אמת'ן אריין די עבד איז נאך אלץ אן עבד, ער איז נישט מחיוב במצוות, על כל פנים מצוות פון א מאן, ער איז מחיוב במצוות כאישה, אבער ער איז נישט מחיוב מיט די מצוות פון א בן חורין, פארוואס ווייל אין אמת'ן אריין איז שטר שחרור גארנישט ווערט, נאר וואס? אלא מפני תיקון העולם, שהרי יצא עליו שם בן חורין, ווי נישט ווי איז ארויס א שמועה דא אז ער איז א בן חורין, איז כופין את רבו ראשון, ועושה אותו בן חורין, צווינגט מען די ערשטע בעל הבית פשט מ'צווינגט דעם לווה, אז די לווה זאל אים טאקע משחרר זיין, די לווה זאל אים טאקע געבן א שטר שחרור, וכותב שטר על דמיו, און יעצט גייט די עבד, און די עבד שרייבט א שטר, אז ער גייט צוריק באצאלן פאר זיין בעל הבית, די איבעריגע געלט ווי רש"י איז מסביר פשט אזוי, ברגע וואס די מלוה האט געשריבן א שטר שחרור פארן עבד, איז אין אמת'ן אריין די מלוה האט מוותר געווען אויף זיין חוב, ווייל וואס האסטו געשריבן א שטר שחרור אויף די עבד, די עבד איז געווען משועבד צו דיר, האסט געשריבן א שטר שחרור, האסטו מוותר געווען אויפן חוב, נאר וואס, קען זיין די עבד איז מער ווערט פונעם חוב, קען זיין אז די לוה האט געבארגט הונדערט טויזנט דאלער, און די עבד איז ווערט הונדערט פופציג, איז די מלוה האט משחרר געווען דעם עבד, פשט ער האט דערלייגט דא פארן לווה הונדערט פֿופֿציק, שולדיג געווען, איז ער נאר שולדיג געווען הונדערט, איז דארף דער עבד זיך מתחייב זיין אז ער וועט באצאלן די איבעריגע פֿופֿציק פאר זיין בעל הבית, ווייל דער בעל הבית האט עס ווי נישט ווי דערלייגט. רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל קריגט זיך אויף דעם, און ער זאגט אינו כותב, אלא משחרר כותב, רבי שמעון גמליאל האלט אז דער מלווה, ער דארף באצאלן די פֿופֿציק, ווייל ער איז דער וואס האט עס מזיק געווען פארן לווה. וואס איז די מחלוקת דא? במאי קמיפלגי, בהיזק שאינו ניכר קמיפלגי, זיי קריגן זיך, ביי א היזק שאינו ניכר, דא איז ממש א היזק שאינו ניכר, ווייל ווי נישט ווי, דער מלווה ווען ער האט געשריבן א שטר שחרור, האט נישט געמאכט דא קיין היזק ניכר, ס'דערקענט זיך נישט די היזק, און נאך מער ווי די מפרשים זענען מסביר, אין אמת'ן אריין האט ער גארנישט געטון, זיין שטר שחרור בעצם איז גארנישט ווערט, ס'איז סתם א געלעכטער, נאר אלס תיקון העולם האט מען זיך צו טון געמאכט פון דעם, און ממילא די מחלוקת איז וואס געשענט ווען איינער מאכט א היזק שאינו ניכר, מר סבר שמיה היזק, רבי שמעון גמליאל האלט, ס'איז א היזק. מען דארף באצאלן אויף דעם, פאר דעם זאגט רבי שמעון גמליאל אז דער מלווה דארף באצאלן פארן לווה די איבעריגע פופציגער, און מר סבר תנא קמא האלט, לא שמיה היזק, אז מען דארף נישט באצאלן אויף דעם. קומט אויס אז אונז האבן דא צוויי פשטים אין די משנה, א פשט פון רב און א פשט פון עולא. זאגט די גמרא יעצט, עולא מאי טעמא לא אמר כרב, פארוואס האט עולא נישט געוואלט זאגן ווי רב'ס גאנג ווי רב'ס מהלך, וואס איז אים נישט געפאלן פון רב'ס פשט, ענטפערט די גמרא אמר לך עולא קען זאגן, שני רבו קרית ליה, פשט לויט רב'ס מהלך דאס וואס שטייט אין משנה כופין את רבו ווער איז דאס דער רבו? דער מלווה! זאגט עולא, דער מלווה רופסט דער רבו? דער מלווה איז דען דער רבו? דער מלווה איז דען דער בעל הבית? אוודאי נישט! און פארדעם האט עולא געזאגט אן אנדערע פשט. ווייטער ורב מאי טעמא לא אמר כעולא? פארוואס איז רב נישט געפאלן עולא'ס פשט? ווייל אמר לך רב קען ער זאגן שני משחרר קרית ליה. פשט מ'האט געזען די משנה רבן שמעון גמליאל זאגט אז משחרר כותב, ווער איז דער משחרר לויט עולא? די משחרר, דאס איז די צווייטע, דאס איז די מלוה. זאגט רב, גייסט רופן די מלוה די משחרר? די מלוה איז נישט די משחרר, די מלוה האט נישט באפרייט די קנעכט, אפילו לויט עולא אויך איז דאך די מלוה נישט די אמת'ע משחרר, די מלוה האט געשריבן א שטר שחרור, ער האט געמאכט דא א גרויסע פראבלעם, ער האט געצווינגען די לוה אז ער דארף אויך שרייבן א שטר שחרור, אבער משחרר הייסט עס זיכער נישט, און פארדעם איז רב אויך נישט געפאלן עולא'ס פשט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איתמר האבן מיר געלערנט, העושה שדהו אפותיקי לאחרים, ושטפה נהר, לאמיר זאגן איינער האט געבארגט געלט פאר איינעם, און ער האט משעבד געווען א געוויסע פעלד ער האט געמאכט די פעלד אן אפותיקי ער האט געזאגט פארן מלווה אז טאמער כ'על נישט האבן צו באצאלן עסטו קענען נעמען די פעלד, נאר וואס? שטפה נהר, א טייך האט פארפלייצט די פעלד, די פעלד איז מער גארנישט ווערט, איז אמי שפיר נאה אמר רבי יוחנן, זאגט אמי שפיר נאה נאך בשם רבי יוחנן, שפיר נאה איז פשט ער האט שיין אויסגעזען, על כל פנים, זאגט ער נאך בשם רבי יוחנן, אינו גובה משאר נכסים, פשט, מען קען מער נישט גובה זיין פון קיין אנדערע נכסים די מלווה האט דערלייגט, די פעלד איז פארפלייצט, פארפאלן, א צווייטע נכס קענסטו נישט נעמען, ואבוה דשמואל אמר, די טאטע פון שמואל זאגט אנדערש, גובה משאר נכסים, היות די פעלד איז פארפלייצט געווארן, קען די מלווה נעמען א צווייטע נכס, יעצט אזוי, אזוי ווי מען האט בעצם אנגעהויבן אויסצורעדן די משנה, איז דא צוויי סארט אפותיקי'ס. ס'איז דא אן אפותיקי סתם, און ס'איז דא אן אפותיקי מפורש. אפותיקי סתם מיינט, אז די לוה זאגט פארן מלוה, פון די פעלד עסטו נעמען. יעצט ס'מיינט נישט צו זאגן, אז ער וועט נישט קענען נעמען א צווייטע זאך טאמער עפעס וועט געשען מיט די פעלד. אוודאי וועט ער קענען נעמען א צווייטע, טאמער ער וועט נישט קענען נעמען די. לאמיר זאגן די לוה וועט פארקויפן די פעלד, איז ווייטער קען די מלווה נעמען א צווייטע. דאס איז אבער אפותיקי סתם. שפעטער איז דא אפותיקי מפורש. אפותיקי מפורש מיינט אז די לוה זאגט פארן מלווה, זאלסט נאר קענען נעמען די פעלד, דאס איז די איינציגסטע פעלד וואס זאלסט קענען נעמען. איז דעמאלטס איז טאקע די דין אז טאמער עפעס געשעהט מיטן פעלד, קען מען נישט נעמען א צווייטן. יעצט, די גמרא פארשטייט אז די מימרא וואס אבוה דשמואל האט געזאגט אז גובה משאר נכסים, אוודאי רעדט זיך עס ביי אפותיקי סתם, ווייל טאמער איז אפותיקי מפורש, איז אוודאי קען מען נישט נעמען אנדערע נכסים, און ממילא אמר ר' נחמן בר יצחק, משום דאמי שפיר נאה הוא, אומר שמעתא דלא שפירן, ווייל ער הייסט אמי שפיר נאה ער זעט אויס גוט, און זאגט ער נאך מימרות וואס קוקן נישט אויס גוט, פשט מען דארף דא צולייגן ווערטער צו די מימרא פון אמי שפיר נאה, תתרגם שמעתיה, מען דארף מפרש זיין זיין הלכה, דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזו פשט, ר' נחמן בר יצחק איז דא מסביר אז אין אמת'ן אריין איז נישט דא דא קיין מחלוקת צווישן אמי שפיר נאה אמר רבי יוחנן און אבוה דשמואל, נאר זיי רעדן פון צוויי אנדערע סארט אפותיקי'ס, אמי שפיר נאה אמר רבי יוחנן רעדט פון אן אפותיקי מפורש, דארט ווי די לוה האט געזאגט לא יהא לך פרעון אלא מזו אז דו קענסט נאר נעמען דעם פעלד, דעמאלטס איז טאקע די דין אז טאמער די פעלד ווערט פארפלייצט בלייבט די מלווה שטעקן, מה שאין כן אבוה דשמואל האט גערעדט פון אן אפותיקי סתם ווייל אפותיקי סתם טאמער די פעלד איז פארפלייצט געווארן קען די מלווה נעמען א צווייטע פעלד תניא נמי הכי, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא וואס שטייט דארט אויך אזוי אז העושה שדהו אפותיקי לאחר ושטפה נהר גובה משאר נכסים, טאמער איינער מאכט זיין פעלד אן אפותיקי סתם קען שפעטער די מלווה נעמען אנדערע נכסים טאמער עפעס איז געשען מיט די פעלד, ואם אמר לו אבער טאמער האט אים געזאגט לא יהא לך פרעון אלא מזו אז דאס איז די איינציגסטע פעלד וואס דו קענסט נעמען דעמאלטס אינו גובה משאר נכסים קען מען טאקע נישט נעמען פון קיין אנדערע נכסים. זאגט די גמרא ווייטער, תניא אידך, מען האמיר געלערנט אן אנדערע ברייתא, העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אישה, גובה משאר נכסים, טאמער איינער מאכט אן אפותיקי סתם, סיי פאר א בעל חוב, סיי פאר כתובה, און עפעס געשענט מיט דעם, פשט, לאמיר זאגן ס'איז פארפלייצט געווארן, אדער סתם, די לווה האט עס פארקויפט, די מאן האט עס פארקויפט, קען שפעטער די מלווה נעמען א צווייטע נכס, די זעלבע זאך מיט א מאן, די מאן האט פארקויפט די פעלד, קען די פרוי גובה זיין כתובה פון א צווייטע נכס. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל קריגט זיך, רבי שמעון גמליאל זאגט בעל חוב, גובה משאר נכסים, אישה אינה גובה משאר נכסים, שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים, זאגט רבי שמעון גמליאל ביי בעל חוב ביסטו אוודאי גערעכט, א מענטש מאכט א סתם אפותיקי, און שפעטער גייט די לווה און ער פארקויפט די פעלד, קען די מלווה נעמען פון א צווייטע נכס, אבער ביי א פרוי ביי כתובה איז נישט געזאגט געווארן אזוי, פשט טאמער א מאן האט זיך אונטערגענומען בשעת ער האט חתונה געהאט, האט ער זיך אונטערגענומען ביי די כתובה אז די פרוי וועט קענען גובה זיין די פעלד פאר איר כתובה, קען ער עס נישט פארקויפן, פארוואס? ווייל א פרוי איז נישט איר דרך צו לויפן אין בית דין און דן זיין דין תורות מיט מענטשן, און ממילא טאמער דער מאן וועט פארקויפן די פעלד, איז וואס דארף די פרוי יעצט טון, זוכן א צווייטע פעלד, וואס טאמער דער מאן האט פארקויפט די נעקסטע פעלד נאך די נעקסטע, ער האט פארקויפט אלע זיינע נכסים, דארף מען יעצט זוכן די לעצטע פעלד וואס ער האט פארקויפט, יענע פעלד קען די פרוי גובה זיין, עס וועט זיך אנהייבן דין תורות ווער איז געווען דער ערשטער ווער איז געווען דער לעצטער, ס'איז נישט די דרך פון א פרוי צו דן זיין דין תורות, ממילא זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז דער מאן האט נישט קיין רעכט צו פארקויפן די פעלד וואס ער האט געמאכט אן אפותיקי פאר די כתובה פון זיין פרוי, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איינער וואס איז א האלבע עבד א האלבע בן חורין, וואס מ'וועט זען אין די גמרא פונקט ווי אזוי דאס איז שייך. אבער פשטות די אופן וואס יעדער איז מודה אז ס'איז שייך איז אז אויב צוויי שותפים זענען שותפים אין אן עבד און איינער איז משחרר זיין חלק קומט אויס די עבד איז יעצט א האלבע עבד און א האלבע בן חורין ווייל די אנדערע בעל הבית האט נאכנישט משחרר געווען איז פשט אז ער איז האלב און האלב און וואס טוט מען מיט אזא איינער זאגט די משנה עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בית הלל זאגן די בית הלל אז אנשטאט זאל זיין א מצב אז ער ארבעט און האלב פון די געלט גייט צו אים האלב פון די בעל הבית מען טיילט איין מיט די טעג איין טאג ארבעט ער ביים בעל הבית איז אינגאנצן די בעל הבית און די נעקסטע טאג איז ער א אייגענע מענטש ארבעט ער פאר זיך און אזוי אהין און צוריק לעולם ועד. בית שמאי אומרים בית שמאי קריגן זיך בית שמאי זאגן תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם פשט פאר זיין רבי'ן איז דאס זייער א גוטן הסדר אז איין טאג גייט ער זיין זיינס און איין טאג גייט ער זיין פאר זיך אבער פאר די עבד איז דאס נישט קיין גוטן הסדר פארוואס ווייל לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין ער קען נישט חתונה האבן מיט א שפחה ווייל ער איז דאך א האלבע בן חורין בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד מיט א אידענע קען ער אויך נישט חתונה האבן ווייל ער איז א האלבע עבד, איז ער קען נישט חתונה האבן מיט קיינעם, איז וואס זאל ער טון, יבטל? זאל ער טאקע נישט חתונה האבן מיט קיינעם, ער וועט נישט האבן קיין קינדער? קען אויך נישט זיין, ווייל והלא נברא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט מען זאל האבן קינדער, יעצט טאקע די חלק העבדות שבו איז נישט מחיוב מיט מצוות פריה ורביה, אבער האבן קינדער איז נישט קיין מצוה נאר פאר אידן, גוים דארפן אויך האבן קינדער שנאמר שטייט אין פסוק לא תהו בראה לשבת יצרה, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט מען זאל האבן קינדער, איז מען קען נישט לאזן די מענטש אזוי אז ער וועט נישט קענען חתונה האבן מיט קיינעם, נאר וואס דען, זאגן די בית שמאי, אלא מפני תיקון העולם, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, מען צווינגט די באלבאס זאל אים משחרר זיין, זאל אים מאכן א געהעריגע בן חורין, אזוי קען ער חתונה האבן מיט א אידענע, קען האבן קינדער, וכותב שטר על חצי דמיו, און טאקע די עבד איז זיך מתחייב, ער שרייבט א שטר, אז ער וועט צוריק צאלן ביי דעם בעלעבאס אויף די האלבע געלט, פשט אויף דאס וואס די בעלבאס האט דא דערלייגט, און אזוי קען ער חתונה האבן מיט א אידענע, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, צום סוף, האבן די בית הלל מודה געווען צו די בית שמאי אז אזוי דארף מען טון, אז א חצי עבד חצי בן חורין, צווינגט מען די באלעבאס אים צו מאכן א גאנצע בן חורין, און די עבד איז זיך מתחייב צו צאלן פארן באלעבאס אויף די הפסד אויף די האלבע חלק וואס איז געווען א עבד וואס האט יעצט משחרר געווען. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, האמיר געלערנט א ברייתא, המשחרר חצי עבדו, איינער וואס איז משחרר א האלבן עבד, פשט מען רעדט נישט דא צוויי שותפים וואס האבן שותפות אין א עבד און איינער באפרייט זיין חלק ניין מען רעדט פון א עבד וואס איז אן עבד פון איין מענטש און דער מענטש איז משחרר א האלבע עבד איז רבי אומר קנה רבי זאגט אז יא די עבד האט קונה געווען האלב וחכמים אומרים לא קנה חכמים זאגן ס'איז נישט דא אזא אופן מען קען נישט משחרר זיין א האלבע עבד זאגט די גמרא אמר רבה איז רבה יעצט מסביר די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים זאגט רבה מחלוקת בשטר די מחלוקת איז נאר מיט א שטר, פשט טאמער די באלעבאס שרייבט אריין אין א שטר אז איך בין משחרר א האלבע עבד, דארט איז דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, וואס איז די מחלוקת? דרבי סבר, רבי האלט, אז שטייט אין פסוק ביי א שפחה חרופה והפדה לא נפדתה, או חפשה לא ניתן לה, פשט אזוי, אונז האבן שוין געזען דערמאנט די ענין פון שפחה חרופה, יעצט וועט מען אביסל מער מרחיב זיין, דער פסוק זאגט אז טאמער איינער זינדיגט מיט א שפחה חרופה, איז ער נישט חייב קיין מיתה, ער דארף סך הכל ברענגען

און לא נפדתה איז פשט, זי איז נישט אויסגעלייזט, ווי שייך א פרוי זאל זיין אויסגעלייזט זאל נישט זיין אויסגעלייזט, נאר וואס דען זאגט רבי עקיבא אז זי איז האלב אויסגעלייזט זי איז א חצי שפחה חצי בת חורין, פשט טאמער איינער זינדיגט מיט א חצי שפחה חצי בת חורין זאגט די פסוק אז מען איז נישט חייב קיין מיתה, יעצט שטייט דא אין פסוק ביידע זאכן שטייט והפדה לא נפדתה או חפשה לא ניתן לה, אז אדער זי איז והפדה לא נפדתה, מ'האט איר נישט אינגאנצן אויסגעלייזט, אדער חפשה לא ניתן לה, זי האט נישט געקריגן א שטר שחרור. ווי ווייסט מען אז חפשה מיינט א שטר שחרור? ווייל מ'לערנט עס ארויס א גזירה שווה לה לה פון א גט. ביי גט שטייט וכתב לה ספר כריתות, דא שטייט אויך חפשה לא ניתן לה. איז דרש'נט מען אזוי ווי ביי א גט רעדט מען פון א שטר פון ספר כריתות איז חפשה מיינט אויך א שטר שחרור. איז דער רבי דרשנ'ט אז שטייט והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה פשט ס'דא דא א היקש, מקיש שטר לכסף, מה כסף בין כולו בין חציו, אף שטר נמי בין כולו בין חציו. פשט רבי האלט אז אזוי ווי ביי והפדה לא נפדתה אזוי ווי ווען ס'קומט צו געלט קען מען אויסלייזן א האלבע שפחה, אז מ'געט פארן באלעבאס האלב די ווערט פון די שפחה ווערט זי א חצי שפחה חצי בת חורין, און די זעלבע זאך או חופשה לא ניתן לה מיט א שטר קען מען אויך מאכן א האלבע שפחה פשט טאמער דער באלעבאס עט איר געבן א שטר עט באפרייען האלב עט זי טאקע ווערן א חצי שפחה חצי בת חורין, אזוי לערנט רבי, ורבנן גמרי לה לה מאישה, מה אישה חציה לא, אף עבד נמי חציו לא, און חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן אז היות עס איז דא דא א גזירה שווה לה לה מאישה אזוי מען האט פריערט געזעהן, דרש'ן די חכמים אויכעט פון די גזירה שווה אז אזוי ווי ביי א פרוי איז נישט שייך צו גט'ן א האלבע פרוי, און די זעלבע זאך מיט א שטר, איז נישט שייך אוועקצושיקן א האלבע שפחה, מיט געלט קען מען דאס טון אבער מיט א שטר קען מען דאס נישט טון, איז דא זאגט טאקע רבה, אבל בכסף ווען עס קומט צו געלט, דברי הכל קנה פדויה ואינה פדויה, איז יעדער מודה אז מען קען מאכן מיט געלט א חצי שפחה חצי בת חורין, פארוואס ווייל פדויה ואינה פדויה אזוי ווי מען האט געשמועסט והפדה לא נפדתה איז פשט, אז והפדה, פון איין זייט קען מען איר אויסלייזן לא נפדתה פון די צווייטע זייט איז זי נישט אויסגעלייזט, פשט, מיט געלט קען מען מאכן א חצי שפחה חצי בת חורין. קומט אויס למעשה, זאגט רבה, אז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, צי מען קען משחרר זיין א האלבע שפחה צו נישט, דאס איז א מחלוקת ביי א שטר, צי מיט א שטר קען מען משחרר זיין א האלבע שפחה צו נישט, רבי זאגט מען קען, ווייל ס'דא א היקש צו געלט, און חכמים זאגן מען קען נישט, ווייל ס'דא א גזירה שווה צו גט. אבער מיט געלט אליין צו מען קען משחרר זיין א האלבע שפחה מיט געלט צו נישט, איז יעדער מודה אז מען קען משחרר זיין א האלבע שפחה מיט געלט. אזוי זאגט רבה. יעצט, היות וואס אונז זעהן מיר דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, צו מען איז מקיש געלט צו שטר, און די חכמים זאגן ניין, מען לערנט ארויס א גזירה שווה פון א גט, איז זאגט די גמרא לימא בהא קמיפלגי לכאורה קען מען זאגן אז וואס איז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, דמר סבר הקישא עדיפא, ומר סבר גזירה שווה עדיפא, פשט רבי האלט אז היקש איז שטערקער ווי א גזירה שווה איז בעסער ווי א גזירה שווה איז פארדעם נוצט רבי דעם היקש ארויסצולערנען אזוי ווי מיט געלט קען מען מאכן א חצי שפחה חצי בת חורין קען מען עס אויך מאכן מיט א שטר מה שאין כן די חכמים האלטן א גזירה שווה איז שטערקער און פארדעם לערנען זיי ארויס פון א גזירה שווה פון גט אז אזוי ווי מיט א גט קען מען נישט מגרש זיין א האלבע פרוי קען מען אויך נישט מיט א שטר שחרור משחרר זיין א האלבע שפחה. זאגט די גמרא לא, נישט דאס איז די מחלוקת. דכולי עלמא גזירה שווה עדיפא. יעדער איז מודה אז א גזירה שווה איז שטערקער פון א היקש פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר קודם כל, א גזירה שווה איז מוכרח אין די פסוק נארמאל א גזירה שווה נוצט מען צוויי ווערטער וואס איינס פון זיי לפחות איז פנוי איז איבעריג. פשט, ס'ליגט אין ממש אין די משמעות פון די תורה אז דא דארף מען דרש'ן א גזירה שווה א היקש איז נישט אזוי, א היקש איז נערגיץ נישט מבואר אז דא קומט א היקש, היקש איז א לימוד וואס מ'איז מקיש, אבער ס'שטייט נישט דא קיין איבעריגע ווארט, איז אז שטייט א איבעריגע ווארט ביי גזירה שווה איז קודם כל זעט מען אז גזירה שווה איז שטערקער, חוץ פון דעם ווי רש"י זאגט אז גזירה שווה דארף מען האבן בקבלה פון די רעבעס א היקש קען מען אליין דרש'ענען מיט סברא, און ממילא יעדער איז מודה אז א גזירה שווה איז ענדערש און נאר וואס, ושאני הכא, די סיבה פארוואס רבי האט דא ענדערש גענוצט א היקש ווי איידער נוצן דעם גזירה שווה, איז ווייל דאיכא למיפרך, רבי האלט די גזירה שווה קען מען אפפרעגן, וואס ווילסטו מאכן א גזירה שווה? א גזירה שווה פון א גט פון א פרוי איז אזוי ווי מען קען נישט גט'ן א האלבע פרוי, קען מען אויך נישט מיט א שטר שחרור משחרר זיין א האלבע שפחה, זאגט רבי מען קען עס אפפרעגן ווייל מה לאשה שכן אינה יוצאה בכסף, תאמר בעבד שיוצא בכסף. פשט, אוודאי איז א פרוי אנדערש פון אן עבד, ווייל א פרוי איז סתם אזוי נישט שייך אז מען גט א האלבע פרוי אפילו מיט געלט אויך נישט, מה שאין כן ביי א שפחה מיט געלט איז יעדער מודה אז מען קען פארשיקן א האלבע שפחה, און ממילא פאר דעם זאגט רבי ענדערש האב איך אויסלערנען פון א היקש ווי איידער פון א גזירה שווה, ווייל די גזירה שווה קען מען אפפרעגן. אזוי לערנט רבה די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים אז ס'איז א מחלוקת ביי שטר, אבער ביי געלט איז יעדער מודה אז מען קען משחרר זיין א האלבע שפחה. ורב יוסף אמר, רב יוסף קריגט זיך, רב יוסף זאגט מחלוקת בכסף, די מחלוקת איז ביי געלט, צו מיט געלט קען מען משחרר זיין א האלבע שפחה. דרבי סבר, והפדה לא נפדתה פדויה ואינה פדויה, רבי לערנט כשיטת רבי עקיבא, אז די פרשה פון שפחה חרופה רעדט זיך ביי חצי שפחה חצי בת חורין. וויאזוי ווייסט ער דאס? ווייל ער טייטשט והפדה לא נפדתה אזוי ווי מ'האט געטייטשט פדויה ואינה פדויה חצי שפחה חצי בת חורין האלב אויסגעלייזט האלב נישט, פאר דעם האלט טאקע רבי אז ס'איז דא אזא מושג פון פדויה ואינה פדויה, פון א שפחה וואס איז האלב אויסגעלייזט פשט אז מיט געלט קען מען מאכן א חצי שפחה חצי בת חורין, ווייטער ורבנן סברי וואס האלטן די חכמים? דברה תורה כלשון בני אדם, חכמים האלטן ווי רבי ישמעאל, אז די פרשה פון שפחה חרופה רעדט זיך נישט פון א חצי שפחה חצי בת חורין, נאר ס'רעדט זיך פון א געהעריגע שפחה, איי שטייט והפדה לא נפדתה, איז חכמים דרש'ן נישט אזוי ווי רבי האט געדרש'נט און ווי רבי עקיבא דרש'נט, והפדה אז זי איז אויסגעלייזט לא נפדתה, זי איז נישט אויסגעלייזט פשט מ'רעדט פון א חצי שפחה חצי בת חורין, ניין, חכמים האלטן דברה תורה כלשון בני אדם, אזוי איז די דרך אז די תורה שרייבט והפדה לא נפדתה מיינט אז זי איז נישט אויסגעלייזט, נישט זי איז האלב אויסגעלייזט, זי איז אינגאנצן נישט אויסגעלייזט, מ'רעדט דא פון א שפחה. אבל בשטר, אבער ווען ס'קומט צו א שטר צו מ'קען משחרר זיין א האלבע שפחה מיט א שטר, זאגט ר' יוסף דברי הכל לא קנה, איז יעדער מודה אז ס'נישט דא אזא זאך, נישט דא אזא זאך מ'זאל משחרר זיין א האלבע שפחה מיט א שטר, קומט אויס לויט ר' יוסף אז די מחלוקת צווישן רבי'ן און חכמים איז ביי געלט, צו מיט געלט קען מען משחרר זיין א האלבע שפחה צו נישט, אבער מיט א שטר איז יעדער מודה אז מ'קען נישט. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט קלאר אין די ברייתא, המשחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה, שטייט קלאר אין די ברייתא אז ס'דא א מחלוקת רבי און די חכמים צו מ'קען משחרר זיין א האלבע עבד מיט א שטר, קלאר נישט ווי ר' יוסף, תיובתא דר' יוסף תיובתא איז טאקע ר' יוסף אפגעפרעגט, פרעגט יעצט די גמרא, נימא בשטר הוא דפליגי אבל בכסף לא פליגי, לימא תיהוי תיובתא דרב יוסף בתרתי, פשט אזוי, אונז האבן דאך געזען אז רב יוסף קריגט זיך אויף רבה מיט צוויי נקודות, סיי אין די ענין פון שטר, און סיי אין די ענין פון כסף, פשט אזוי, ביי שטר, האבן געזען רבה האט געזאגט אז ביי שטר איז דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים און רב יוסף האט געזאגט ס'איז נישטא קיין מחלוקת, יעדער האלט אז מיט א שטר קען מען נישט מאכן א חצי שפחה חצי בת חורין, יעצט די חלק האבן מיר אפגעפרעגט, שטייט קלאר אין א ברייתא אז ביי שטר איז יא דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, אבער וואס? ביי כסף איז אויך געווען א מחלוקת צווישן רבה און רב יוסף, רבה האט געזאגט אז ביי כסף קריגט זיך קיינער נישט, מיט געלט איז יעדער מודה אז מען קען משחרר זיין א האלבע שפחה מיט געלט, און רב יוסף האט געזאגט אז ביי כסף דארט איז די מחלוקת, יעצט אז אונז האבן געזען אין א ברייתא אז די ברייתא זאגט ס'איז א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים ביי שטר, קען מען לכאורה מדייק זיין אז ביי געלט איז נישט די מחלוקת, פשט ביי געלט איז אזוי ווי רבה האט געזאגט ביי געלט איז יעדער מודה אז מיט געלט קען מען משחרר זיין א האלבע שפחה איז לכאורה רב יוסף'ס ביידע נקודות זענען אפגעפרעגט סיי די נקודה וואס רב יוסף האט געזאגט אז ביי שטר איז נישט דא קיין מחלוקת יעדער איז מודה אז מען קען נישט זעהט מען די ברייתא נישט אזוי מען זעהט קלאר ס'איז יא א מחלוקת און סיי די נקודה אז רב יוסף האט געזאגט אז די מחלוקת איז ביי כסף זעהט מען די ברייתא נישט אזוי ווייל מען קען מדייק זיין פון די ברייתא אז ביי כסף איז נישט דא קיין מחלוקת נאר ביי כסף איז יעדער מודה אזוי ווי רבה האט געזאגט אז מען קען מאכן א האלבע שפחה מיט כסף אמר לך רב יוסף ענפערט רב יוסף ניין פליגי בשטר והוא הדין בכסף. אין אמת'ן אריין, האלב וואס איך האב געזאגט איז יא גערעכט. פשט, די נקודה וואס איך האב געזאגט אז ביי שטר איז נישטא קיין מחלוקת דאס איז טאקע אפגעפרעגט. אבער ביי כסף, זאגט רב יוסף זאלסט נישט גיין זאגן ווי רבה, אז יעדער איז מודה אז מיט געלט קען מען מאכן א חצי שפחה. ניין, ביי געלט איז אויך דא א מחלוקת. פשט, ס'איז א געדאפלטע מחלוקת. איי, טאמער ס'איז א געדאפלטע מחלוקת, פארוואס ווערט נאר דערמאנט די ענין פון שטר אין די ברייתא? פארוואס שטייט אין די ברייתא אז ביי שטר, דארט קריגן זיך רבי און די חכמים? זאל שטיין אין די ברייתא ביידע אז ביי סיי ביי שטר און סיי ביי כסף איז דא א מחלוקת רבי און די חכמים, זאגט רב יוסף והא דקא מיפלגי בשטר, להודיעך כחו דרבי, די סיבה פארוואס מען קריגט זיך דווקא ביי שטר איז ווייל די ברייתא האט געוואלט ארויסברענגען די כח פון רבי, אז רבי האלט אז אפילו מיט א שטר קען מען מאכן א חצי שפחה חצי בת חורין, דערפאר האט די ברייתא נאר דערמאנט שטר אבער אין אמת'ן אריין איז די מחלוקת אויך ביי כסף, איי פרעגט די גמרא וליפלגי בכסף ולהודיעך כחן דרבנן, זאל די ברייתא ברענגען נאר די מחלוקת ביי כסף, און ארויסברענגען די כח פון די חכמים אז חכמים האלטן אז אפילו מיט כסף קען מען נישט, זאגט די גמרא ניין כוחא דהיתרא עדיף, מען זעט עס אסאך פלעצער אין ש"ס אז דער כח ההיתר איז שטערקער, פשט די ברייתא וואלט ארויסברענגען אז רבי איז מתיר רבי לאזט משחרר זיין א האלבע שפחה אפילו מיט א שטר אויכעט, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א ראיה טאקע צו די מהלך פון רב יוסף צו די נייע מהלך פון רב יוסף אז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים איז א געדאפלטע מחלוקת סיי ביי שטר און סיי ביי כסף, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא.

פדיה ואינה פדיה, בכסף ובשווה כסף, פשט מ'רעדט דא פון א פדויה ואינה פדויה פון א חצי שפחה וחצי בת חורין, וויאזוי איז זי געווארן אזוי וויאזוי איז זי געווארן א חצי שפחה חצי בת חורין? דורך פדויה ואינה פדויה דורך בכסף ובשווה כסף פשט מ'האט געגעבן פאר א בעל הבית געלט אדער שווה כסף אזוי איז זי געווארן א חצי שפחה חצי בת חורין, זאגט די ברייתא ווייטער ואין לי אלא בכסף, ווייס איך אז מיט געלט קען מען משחרר זיין א שפחה בשטר מנין? ווי ווייסט מען אז מיט א שטר קען מען אויך משחרר זיין א שפחה? תלמוד לומר שטייט אין פסוק והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה. יעצט ווי ווייסט מען אז חפשה מיינט א שטר? ולהלן הוא אומר וכתב לה ספר כריתות, מה להלן בשטר אף כאן בשטר דאס נעמט מען ארויס א גזירה שווה פון גט, אזוי ווי ביי גט מיינט עס א שטר דא אויכעט. ווייטער זאגט די ברייתא אין לי אלא חציו בכסף או כולו בשטר, ווייס איך אז מען קען משחרר זיין א שפחה אדער מיט געלט, אפילו א האלבע שפחה קען מען אויך משחרר זיין מיט געלט ווי מען האט געזען והפדה לא נפדתה, און די זעלבע זאך מיט א שטר קען מען אויך משחרר זיין א שפחה, אבער שטייט דא אין ערגעץ נישט אז מיט א שטר קען מען משחרר זיין א האלבע שפחה, חציו בשטר מנין ווי ווייסט מען אז מיט א שטר קען מען אויך משחרר זיין א האלבע שפחה, תלמוד לומר והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה, מקיש שטר לכסף, מה כסף בין כולו בין חציו, אף שטר נמי בין כולו בין חציו, פשט די תורה האט מקיש געווען כסף צו שטר אזוי ווי כסף שטייט קלאר אין פסוק והפדה לא נפדתה אז מען קען מיט געלט משחרר זיין א האלבע שפחה, איז די זעלבע זאך מיט שטר אויכעט. יעצט אזוי זאגט די גמרא, בשלמא לרב יוסף בתר דאיתותב הא מני רבי היא, גאנץ גוט לויט רב יוסף, וואס רב יוסף זאגט אז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים איז סיי ביי שטר סיי ביי כסף, שטימט זייער גוט די ברייתא, די ברייתא גייט כשיטת רבי, וואס רבי האלט טאקע אז סיי מיט שטר און סיי מיט כסף קען מען משחרר זיין א חצי שפחה, אבער אלא לרבה, לויט רבה, וואס רבה זאגט אז ס'איז נישט דא קיין מחלוקת ביי כסף, ביי כסף איז יעדער מודה אז מ'קען משחרר זיין א חצי שפחה, נאר ביי שטר איז די מחלוקת, איז אויב אזוי רישא דברי הכל וסיפא רבי, קומט אויס די ברייתא איז צוטיילט אויף צוויי, די ערשטע חלק שטימט מיט יעדעם, יעדער איז מודה והפדה לא נפדתה אז מיט געלט קען מען משחרר זיין א חצי שפחה, אבער די סיפא שטימט נאר לויט רבי, די סיפא וואס איז מקיש שטר צו כסף ווייל מיט שטר קען מען אויך, דאס וועט נאר שטימען לויט רבי, איז קען מען דען אזוי זאגן? ענטפערט די גמרא אמר לך רבה, רבה קען זאגן יא, אין, רישא דברי הכל וסיפא רבי. נאך א תירוץ זאגט די גמרא רב אשי אמר רבי היא, די רבה קען אויך פארענטפערן די ברייתא אז די גאנצע ברייתא גייט כשיטת רבי, איי די חכמים זענען אויך מודה צו די רישא פון די ברייתא ריכטיג, אבער פער צופאל די ברייתא האט רבי געלערנט, רבי האלט טאקע אז סיי מיט כסף סיי מיט שטר קען מען משחרר זיין א חצי שפחה. פרעגט יעצט די גמרא אבער פון אונזער משנה, אלא מתניתין דקתני מי שחציו עבד וחציו בן חורין, ביי אונזער משנה זעהט מען אז ס'דא אזא מושג פון א חצי עבד חצי בן חורין, איז בשלמא לרבה מוקים לה בכסף, דברי דברי הכל, פשט לויט רבה שטימט זייער גוט, רבה קען איינזעצן די משנה ווי דברי הכל אז די משנה שטימט מיט יעדעם, יעצט, ווי ווי דא א ציור אז יעדער איז מודה אז ס'איז דא אזאך ווי א חצי שפחה חצי בן חורין מיט געלט, רבה האט דאך געזאגט אז יעדער איז מודה אז מיט געלט קען מען מאכן א חצי עבד חצי בן חורין, שטימט אונזער משנה לויט יעדעם, אלא לרב יוסף, לימא רבי היא ולא רבנן, אבער לויט רב יוסף, וואס רב יוסף זאגט אז ס'איז א געדאפלטע מחלוקת, קומט אויס לויט די חכמים איז נישט דא אזא מושג פון א חצי עבד חצי בן חורין ווייל לויט די חכמים נישט מיט שטר קען מען דאס טוהן און נישט מיט כסף קען מען דאס טוהן, איז אונזער משנה שטימט נאר לויט רבי, ענטפערט די גמרא, אמר רבינא, בעבד של שני שותפים ודברי הכל, פשט אונזער משנה רעדט זיך פון א עבד של שני שותפים, וואס ביי א עבד של שני שותפים דארט ווי איין שותף האט אינגאנצן משחרר געווען זיין חלק, דארט זענען אפילו די חכמים מודה אז די עבד ווערט א חצי עבד וחצי בן חורין, און ווי רש"י איז מסביר, ווייל די גאנצע סיבה וואס די חכמים זאגן, לויט רב יוסף על כל פנים, אז א מענטש קען דאס נישט טון, איז ווייל זיי לערנען עס ארויס פון א פרוי, לה לה מאשה, אזוי ווי מען קען נישט גט'ן א האלבע פרוי, קען מען נישט משחרר זיין א האלבע עבד, אבער דאס איז נאר ווען א מענטש איז משחרר א האלבע עבד, דארט ווי א מענטש איז אינגאנצן משחרר אלץ וואס ער האט, פשט ס'איז דא צוויי שותפים וואס האבן שותפות אין א עבד און איינער פון די שותפים לאזט אינגאנצן ארויס זיין חלק, דארט זענען אפילו די חכמים מודה אז ער קען דאס טון, איז אונזער משנה רעדט זיך פון אזא סארט ציור.